א גוט יאר, די וואך וועט מען ליינען מערצעשעם פרשת שופטים, כ'האב געוואלט זאגן אן עמערדזשענסי וואס איך מוז רעדן דערפון, כ'האב ביז יעצט נישט געטארט רעדן, כ'האב גערעדט ברמיז, זעטס עס הערן אויפן האטליין, אבער יעצט קען מען שוין רעדן אפן ווייל ס'איז שוין אויף אלע בלאגס אויך, אונז האמיר געוואוסט שוין אפאר טעג צוריק ווער ס'איז דער אינפארמער פאר די גאווערמענט, ער איז דזשאו לעווין TOT, ער רופט זיך תחת אויפן טיש, א חזר א מניוול, בלויז זיין בלאג איז אזוי, שטעל דיר נאך פאר וואס ער איז. עניוועי, אונז האמיר דאס געוואוסט. איך האב נישט געקענט רעדן דערפון ווייל דעמאלטס קען מען חלילה האבן די ארגסטע פראבלעמען, דאס הייסט אינטרודינג אין דזשאסטעס, און איך בין נישט דא צו צוברעכן דזשאסטעס, איך בין דא צו ברעכן די חזירים. יעצט, ווי ס'איז באוואוסט, מען האט געוואלט איינזעצן ברוך מרדכי, האבן זיי גענומען דעם TOT, דעם דזשאו לעווין, ער האט אריינגעלייגט ביים טאטן פון וויקטעם, ס'איז געווען אפשר צוויי אדער דריי יאר, איז געווען אין זיין קאר איז געווען א גאנצע טעיפ רעקארדער באהאלטן, און אונז האמיר עס געוואוסט. ווייל אונז האבן אלץ געהערט דעם נעקסטן טאג פון זיי מעסעדזשעס, נאר איך האב קיינמאל נישט גערעדט א זאך מיטן טאטן פון וויקטעם וואס מען טאר נישט, איך בין נישט געווען פון די חברה, איז על כל פנים האבן זיי זיך נישט געקענט אנטשעפען, און זענען זיי געגאנגען זיי האבן פאבריצירט פאלשע טעיפס, און זיי האבן געזאגט אז ס'איז דעמאלטס געווען, עס איז דעמאלטס געווען, ס'איז געווען געסיינט פאלש מיט נאוטערי פאבליק, האבן געטון די ארגסטע. זאכן וואס איז דא. נאר וואס איז געווען דער אלן דערשוויץ און ער האט געהאט דא די קאנעקשאנס מיט דעם ADL, א באנדע שקצים און אינאיינעם מיטן דיסטריקט אטוירני מיטן אלטן און מיטן יעצטיגן, איז במילא האבן זיי געטון וואס זיי האבן געוואלט און אין דעי קאמיוניטי האמיר אונז געלעבט. זיי זענען געגאנגען זיי האבן אריינגעברענגט אזא קאראפטעד מענטש ווי דזשאו לעווין ווייל זיי האבן געוואוסט אז ער וועט מאכן פאלשע זאכן כדומה. שוין, יעצט, למעשה איז אזוי, ס'האט זיך יעצט ארויסגעוויזן אזוי ווי זיי האבן אריינגעברענגט דעם דזשאו לעווין אין אזא פארשאלטענע קאמיוניטי, איז דער לעבאוויטש, דעם וואס מ'האט איינגעזעצט, ער איז א נעפיו פון ברוך מרדכי'ן. זיין טאטע ימח שמו הייסט אברהם משה, ער הייסט שמעון. יעצט זיין זיידע איז דער גרויסער שייגעץ וואס האט אמאל געשריבן דעם רבינ'ס תורות, נפתלי לעבאוויטש.

איבער צוויי יאר דארטן א דיווייס און מ'האט אים גארנישט געטון ווייל ער האט געטענה'ט אז ער האט נישט געמיינט פארן קעיס ער האט נאר אים געמיינט סתם נאכצוקוקן דאס אלעס האט מען געמעגט עטס זענטס געווען צופרידן וואס יעדער האט געטאנצט ברוך השם ברוך מרדכי איז דרויסן דרויסן רבותי ס'איז אבער דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט. גערעדט. ס'איז אנבעליוועבל. איך זאג ענק דעם אמת, ס'איז דא מענטשן וואס זאגן נשמת יעדן טאג. איך זאג עס נישט יעדן טאג ווייל איך וויל נישט מגשם זיין דעם נשמת. מיט אנדערע ווערטער, אז כ'וועל עס זאגן יעדן טאג, וועל איך עס נישט קענען זאגן מיט'ן זעלבן געפיל. כי כל פה לך יודה, כי כל פה לך יודה, וכל לשון.

אפילו די רוצחים האבען ביקסען און זיי ווילען אוועקשלעפען אויף פענסלעוועניע צו הארגענען לך תצפה בכל בירך בכל בירך אוי לך וזכרה בכל בירך אוי לך וזכרה. דאס האט יהושע בן נון געמאכט ווען מ'האט ארומגערינגלט די מויער פון יריחו זיבן מאל און ס'איז איינגעפאלן, האט ער געזאגט יעדער זעט אז דער אייבערשטער איז א באשעפער, דער אייבערשטער האט דעמאלטס געעפנט אלע טויערן ביז צום אויבערשטן הימל און יעדער האט געזען אז ס'איז הוא אלקינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו. כ'על עס זאגן יעדן טאג ס'וועט ווערן ביליג, איך זאג עס נישט נאר שבת. למשל איך עס נישט טשאלנט א גאנצע וואך אויך נישט וועגן דעם און איך עס נישט מצות א גאנץ יאר איך וויל עס נישט מאכן ביליג איז למעשה איך הייב אן צו טראכטן אפשר וואלט איך יא געדארפט זאגן יעדן טאג נשמת איך גיי זוכן משה רייניצער אז ער איז געווען א רוצח אין סאטמער יעדער דא ביי אונז זענען רוצחים וואס האבן זיי געוואלט טוהן מאסעריצער וויאזוי ער הייסט וויל נישט געבן א גט דארף מען אים הרג'נען מען ברענגט א מענטש פון ארץ ישראל יעצט לאמיר גיין א סטעפ פורדער ווען אונז ווייסט מען וועמען וואסערע רוצחים און שלאגט מען זיך איך ווייס נישט צו אונז וואלט מען איינגעגאנגען אפילו. אפשר יא, כ'ווייס נישט. נאך א מזל מ'האמיר נישט געוואוסט. און דאס האט דער שניצלער געגאסן די בלוט, האט ער מיר דאס געוויזן. דו ביסט דאך בלינד. דו האסט געוואוסט מיט וועם דו שלאגסט דיך? אונז זעמיר רוצחים. אונז האמיר נישט קיין מורא פאר קיינעם. עטס געדענקט ס'איז געווען א געלט אקציע, מ'האט געגעבן געלט מ'דארף באפרייען א פרוי אן עגונה אן עגונה אן עגונה. עטס ווייסט ווי די געלט איז געגאנגען? ס'איז געגאנגען פאר צוויי רוצחים, לעבאוויטש מיט זיין שותף, זיי זאלן הרג'נען דעם מאסערי. ווער האט אריינגעברענגט דזשאו לעווין אין אונזער קאמיוניטי? די לעבאוויטשעס. וועם האט דזשאו לעווין יעצט באגראבן? די לעבאוויטשעס! פארוואס? אונז זעמער אלע מודה אז ס'איז דא איין באשעפער וואס ער פירט די גאנצע וועלט. דער חפץ חיים האט אמאל געזאגט אז אין ראדין איז געווען א איד וואס ער איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט אן אלמנה, און דער לענדער האט געזאגט זי זאל ארויסגיין, האט זי געטענה'ט מיין מאן האט איבערגעלאזט געלט, איך וועל דיר קענען צאלן ווילאנג איך וועל נאך לעבן, האט ער געזאגט איך וויל נישט, איז ער געגאנגען און ער האט אראפגענומען דעם דאך, און אויף ווינטער צו וואוינען אין ראדין אן א דאך איז נישט מעגליך געווען, און די אלמנה האט געמוזט זוכן אן אנדער פלאץ. דאס איז געווען ווען דער חפץ חיים איז געווען א קליין יונגעל פון צוועלף יאר. שפעטער, מיט יארן יארן שפעטער, דער איד איז געווען איינער פון די גרעסטע בעל צדקות אין ראדין, און א גוי האט אים אמאל גערופן אין וואלד און געוואלט מיט אים מאכן עפעס ביזנעס, צו ער האט אים נישט באצאלט געהעריג, ער האט אים אפגעהאקט דעם קאפ אזוי ווי די אייסעס. אפגעהאקט דעם קאפ, און די גאנצע שטאט האט געשריגן, רבונו של עולם, וואו ביסטו? וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט, א איד וואס האלט אויס אזויפיל מענטשן אין שטאט? האט דער חפץ חיים געזאגט ביים הספד, מען מוז לעבן גענוג לאנג אז מען זאל זען די הנהגה פונעם אייבערשטן. ער געדענקט אז דער איד האט ארויסגעווארפן אן אלמנה אויפן ווינטער. קענסט שוין געבן וויפיל צדקה דו ווילסט. איטס נאט ווערט א דיים, זאגט דער חפץ חיים, מען דארף לעבן גענוג לאנג ער האט ארויסגעווארפן אן אלמנה, דער אייבערשטער האט א סיסטעם, ס'האט גענומען דזשאו לעווין צו מאכן זיכער אז ברוך מרדכי גייט בלייבן אין אונזער קאמיוניטי, און פאר אונז איז ער א קללה, ער איז א דזשינקס, ער איז א פחד, נאר ער מוז זיין ביי אונז, נאו פראבלעם, איז דער לעווין האט גענומען דעם לעבאוויטש און ער האט אים איינגעווייקט יעצט אויף אייביג, ער גייט אין ערגעץ נישט מער, ער גייט פגר'ן אין תפיסה גייט ער, ער מיט זיין שותף. כ'האב נאך נישט געקענט רעדן דערפון ביז יעצט, מיט הערן אויף מיין דרשה, כ'רעד אביסל עפעס ברמיזה, יעצט קען איך רעדן אפען, ס'איז נישט קיין שום פראבלעם מער צו רעדן אפען, ווייל אז ס'איז שוין ארויס אין די בלאג, קען מיר די גאווערמענט נישט פארהאלטן פארוואס ביסטו געגאנגען און האסט עס פארציילט, איטס אלל אווער ארעדי. יעצט כ'האב געוואלט וויסן אפאר זאכן. קודם כל, ווי האט דאס ווייבל געלערנט? אין וועלכע סקול? טאמער האט זי געלערנט ביי אונז אין בית רחל שפאר צו די סקול אז א אידישע טאכטער קען זיין אינוואלווד אין אזא זאך. נאכדעם האב איך געוואלט וויסן נאך א זאך. דער אינגערמאן זאל רואיג יעצט נעמען נאך א פרוי. קודם ער דארף איר נישט געבן קיין גט, ער קען רואיג חתונה האבן ווייל א ספרדי מעג דאך האבן צוויי ווייבער. און צווייטנס א פרוי וואס האט אים געוואלט הרג'נען, ער טאר אפילו נישט וואוינען מיט איר אונטער איין דאך, זי קען קומען אינמיטן די נאכט אים דערווערגן. רבותי, איר זעט וואסערע חינוך אונז האמער? הע, מען האט געזארגט זיך אין ארץ ישראל די חינוך חינוך. ר' מוישעלע איז אמאל דא געווען, האט ער געזאגט פארן סאטמאר רב, דער אלטער סאטמאר רב האט אים געזאגט, מען דארף האבן א ריינעם חינוך, האט ער געזאגט, רבי איר זענט גערעכט. נאר אייער קהילה איז ריין פון חינוך, ער איז געקומען דא אלס א מחותן מיטן סיגעטער, זענען געגאנגען, מ'האט אים געשטויסן און געטון כל דבר אסור, ס'איז ריין פון חינוך האט ער געזאגט, ס'האט אלעס נאר נישט קיין חינוך, און אזוי זעהן מיר אויס, קוק, מ'האט געוואלט הרג'נען איינעם, יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, וויאזוי וואלט דאס ווייבל געקענט חתונה האבן, נאר מ'מוז דאך האבן די באדי, און דעמאלטס קומט די גאווערמענט אריין, זיי ווילן מאכן אן אטאפסי, זיי ווילן זעהן וואס טוט זיך. סאו וואס וואלט מען ווען געזאגט? מען וואלט געגעבן ווען א גט און מען וואלט געזאגט ס'איז דא א כשר'ע גט און דער מאן איז שוין אנטלאפן אדער וואס? אזוי ווי די מעשה מיט דעם זילבער, ער האט אנגעשוואנגערט פרויען וואס האבן נישט געקענט האבן קינדער און נון טאר מען עס נישט דערציילן ווייל ס'איז אסור על בעלה און די קינדער זענען ממזרים, דאס איז דאך אזא מין קאראפשען דא, איך זאג ענק דעם אמת, איך הייב אן צו זען די קאראפשען און איך קען נאכאמאל זאגן, ווען אונז ווייסט מען ווען איינמאל האט מען געשאסן אויף מיר און איינמאל האט מען געגאסן בליטש, איך האב געהאלטן אז דאס אלץ. גוים. די ווייבען בין איך געוואויר געווארן סיי דער שיסער איז געווען אן איזרעלי און סיי דער בליטש גיסער איז סיי א פיינער סאטמארע חסיד וואס מען געט אים אויבן אן. יעצט איך וויל ענק זאגן אזוי ווי מען רעדט שוין פון די משפחת אסארכי לעבאוויטש אין סאטמאר אויף לעזער דוד אויכעט אסאך שמוציגע מעשות. אזוי ווי ער האט נישט געטשעפעט קיינעם האט מען גארנישט געטון אבער אין סאטמאר אויף אים איך ווייס נישט נעבעך ס'איז א רחמנות אז א משפחה זאל אזוי אויסזען און נפתלי הייסט דאך שוין דער פרומער ער האט דאך שוין געשריבן דעם רעבענס תורות. ווי? זיינס אן אייניקל זאל טון אזא שייגעץ שטיק וועלן הרג'נען א מענטש? איטס אנבעליוועבל! יעצט איך זאג נאכאמאל פאר דעם אינגערמאן ער זאל זיך זוכן א נייע פרוי און ער קען רואיג חתונה האבן ווייל קודם ער איז א ספרדי ער דארף איר נישט געבן א גט ער איז א ספרדי ער קען מוסיף זיין נאך א פרוי אויף א פרוי צווייטענס א פרוי וואס האט אים געוואלט הרג'נען זי זי האט בכלל נישט א דין פון א אידישע טאכטער איטס אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. יעצט אונז האמיר געוויסט די גאנצע זאך, און אונז האמיר מיטגעהאלטן פון אנפאנג די גאנצע זאך, ניין אונז האמיר נישט געוואלט זאגן גארנישט ווייל איך האב געוויסט אז טאמער איך וועל מאכן דא א פראבלעם עט די גאווערמענט קומען צו מיר דו עסט יו לאוזי דאג, באט ברוך השם זענען שוין אין דזשעיל, האט זי געבעטן ביים דזשאדזש צו געבן צוויי מיליאן דאלער בעיל, די דזשאדזש געזאגט נאו וועי איך דארף האבן דיך נישט די בעיל, זיי דערציילן דער אלטער האט אזא רב געווען א קלוגער מענטש אין ביזנעס אויכעט ער האט געהאט אסאך הייזער, אין וואשינגטאן הייטס איז בקיצור איינמאל ווען מ'האט געמאכט א גרויסן מגבית אן אפיעל און ס'איז צוזאמגעקומען אסאך געלט פאר די כ'ווייס די סאטמארע פאר די ישיבות אין ארץ ישראל כ'ווייס וויאזוי ס'הייסט איז האט מען אים האט מען אים געקומען זאגן עפעס א ביזנעס מאן ער איז ווילינג צו געבן פֿינף און צוואַנציק פראצענט מ'זאל אים געבן א מיליאן דאלער א לאון האט דער רב געהערט עס אויס זאגט ער נאר איך בין נישט מסכים.

האט געזען וויאזוי זיי האבן זיך אויפגעפירט אינעם פריעריגן קעיס, דאס וואס ברחמתך האט אנגע'חזר'ט די גאנצע שטאט, דאס קומט יעצט הערשט ארויף, דאס גייט באגלייטן די משפחה און דר'ערד אריין אלע און פארלירן אפילו דער גרויסער עושר אין ארץ ישראל אויכעט, ווייל דאס פארט שוין ארום אין אלע טעלעוויזשענס און אלע רעדיא סטעישאנס אז דאס איז דער לעבאוויטש, חסידישער אינגערמאן, דו קוקסט אים אן אויפן פיקטשער, ער האט זיך פאטאגראפירט אינאיינעם מיט משה טעראריסט, דאס איז זיין א קאזין, אויסקוק זעט ער אויס ווי א משוגענער, זעט נישט אויס ווי קיין נארמאלער מענטש, און דאס האט באגלייט ר' אהרן צום דאווענען יעדן טאג. יעצט דער אהרן דער שייגעץ האט געוואוסט אז ווען מען גייט אהיים און מען איז בועל א פרוי דאס איז קידושין דאורייתא, די שקצים ארום און ארום אים האבן אנגעדרייט עמרצות. די גמרא זאגט רב האט געגעבן מלקות ווער ס'האט מקדש געווען בביאה, ווייל מען ווייסט נישט צו ס'איז לשם קידושין צו ס'איז לשם זנות, אבער ווען ער איז זיך מייחד נאך די חופה נאך די חתונה מיט איר, ס'איז א פראבלעם אז די קינדער עלן זיין פגום צו פסול? באלאוני! עטס האט נישט געלערנט גארנישט. באט דאס איז נישט די פראבלעם אז אונז האבן רוצחים אין בסמעדריש איז דא איינס פון צוויי וועגן אדער דארף מען אונז אויכעט אנהייבן צו נעמען גאנס אדער פראטעקשען פון די מאפיא אבער דעמאלטס וועלן אונז ווערן מערדערערס אזוי ווי אלע גוים אדער איז דא די נעקסטע זאך וואס מען דארף טוהן מען דארף זיי ארויס ווארפן פון כלל ישראל. ענד דעטס איט, דעטס די אנלי וועי איטס גאנע בי דאן, און אהרן אז ער קען האבן אזאלעכע גבאים, און זאליק האט זיך זיינע רשעים גבאים, זיי זענען נישט קיין פירער פון כלל ישראל, זיי זענען דר'עטליגער וואס האבן געירשנט א ירושה פון א איד וואס האט זיך געפלאגט פאר אידישקייט, דער הייליגער רבי, און ליידער איז זיין פארמעגן אריינגעפאלן צו די ארגסטע קלייענטעל פון כלל ישראל. סאו עניוועי, אונז זעמער דא א גרויסע סייעתא דשמיא, כאטשיג מ'האמיר נישט געווינען אזוי ווי מ'האמיר געוואלט געווינען, אבער ווי דער חפץ חיים האט געזאגט, וועסט נאך לעבן גענוג לאנג עס צו זעהן. די לעבאוויטשעס האבן געוואלט אונטערברענגען די מלחמה קעגן פעדאפיילס אז זיי האבן געוואלט ברוך מרדכי זאל קענען וואקן מיט אן אפענעם זיפער און מיטן פיניס אינדרויסן. דאס איז די גאנצע זאך געווען וואס זיי האבן געוואלט. און אונז האמיר נישט געוואלט. און דער ער וויל אויך נישט. און דעם דזשאו לעווין, דעם וואס זיי האבן גענוצט אז מען זאל אונז שוואך מאכן די מלחמה, דער האט זיי אויספארקויפט אבער אזוי ביטערליך. און זאג איך נאכאמאל, ווען ברוך מרדכי גייט זיצן דרייסיג יאהר ווייל ער האט אפגע'חזיר'ט אלע קינדער, האט מען געזאגט נו שוין האט ער געשטופט אין א קינד, נישט? ער קען זיך די סאקמער אזיאטישער מארמאראשער וועג. אבער דא רעדט מען ער געוואלט הרג'נען א מענטש פאר גארנישט? ס'איז געווען א ישיבת בית דין, מ'האט דן געווען ס'קומט אים מיתה, און וויל ער נישט געבן א גט. איז דא אסאך וועגן וויאזוי מען קען טוהן דאס, אבער נעמען, הרג'נען, רציחה, און ווי וואלסטו געדאמפט די באדי? ווי וואלסטו עס געדאמפט? צען יאר ארום וואלט מען געגאנגען נעמען עקסרעיס און זעהן אז דאס איז טאקע זיינע ציין ערגעץ אין א וואלד אין פענסלעוועניע? דאס איז די איידיע וואס דא גייט פאר און אונז הייסט מען נארמאלע מענטשן? און אז אזא לעבאוויטש שרייט נאך פאר פרויען וואס האבן חתונה געהאט כדת משה וישראל גייט ער זיי נאכשרייען? רבנים אינדערהיים וואס האבן אראפגעברענגט קהילות פון אידישקייט ווייל זיי האבן זיך אזוי אויפגעפירט? אסאך רעפארם רבנים האבן זיך אזוי אויפגעפירט, האבן זיי אראפגעברענגט גאנצעטע קהילות, מען האט נישט געוואלט וויסן פון ארטאדאקסי און פון אידישקייט, ווייל אזוי האבן זיך די ראביי'ס מיט די רבנים אויפגעפירט, נישט די היימישע די ערליכע, אבער עס איז געווען צווישן אונז אויכעט גענוג, און דאס איז א שעים וואס מען טוט דא, איז נאכאמאל, אונז האמיר נישט גענוג ווערטער צו לויבן דעם אייבערשטן אז אונז זעמיר געבליבן לעבן, אונז האמיר געקענט זיין טויט אויך חלילה. אדער דער טאטע וואס האט זיך אנגענומען פאר זיין קינד האט געקענט היינט זיצן אין דזשעיל שטאטס ברוך מרדכי'ן. נאר דער רבונו של עולם איז א פאטער, דער אייבישטער זאגט נאך אלץ אני ה' אני ה', איין טייטש טייטשט רש"י אני ה' נאמן לשלם שכר, און איין טייטש טייטשט רש"י אני ה' נאמן להיפרע, ס'דא א באשעפער און מ'דארף אים טאקע לויבן אז ער האט אונז געלאזט לעבן, ס'האמיר נישט געוואוסט, ברוך מרדכי'ס משפחה רוצחים. און משה אבות המוסרים טוט זיך פאטאגרעפירן מיט זיי. ער האט נאר איין מעלה, ער איז אזא כיטרע שייגעץ אז אים וועסטו קיינמאל נישט זעהן מופיע זיין. ער האט זיינע שלוחי בית דין. ער האט דעם רויטן קליין וואס האט געוואלט טאטשן א מיידל, ווייל ס'איז געווען נעבעך אביסל א צופידלטע מיידל, און ער האט רוצחים ארום און ארום. און איך געדענק ווען כ'האב אנגעהויבן די מלחמה, האט מיך אפגעקאלט דער דוד עקערשטיין, און ער האט געזאגט זאלסט דיך וואטשן פאר סאטמאר, ווייל אונז האמיר גענגסטערס אויך. און דעמאלטס האב איך געהאלטן אז דאס איז סתם א סלענג, דערווייל ס'איז אמת, זיי האבן גענגסטערס, זיי קענען יעדן טון מיט אים וואס זיי ווילן, סאו דאנקן מיר אונז עקסטער דעם אייבערשטן פאר אונז געבן סייעתא דשמיא צו האלטן ווי אונז האלט מיר, און אונז דאנקט מיר דעם אייבערשטן אז ס'איז למכה מצרים בבכוריהם. דער מהרל איז מסביר א מורא'דיגע זאך. וואס איז געווען די ענין פון די מכות ביי פרעה? וואס איז די גרויסע זאך? דער אייבערשטער האט באוויזן אז ער האט געמאכט א מכה? זאגט ער, ניין, די גרויסקייט איז אז מיט דעם וואס ער שלאגט, מיט דעם היילט ער. דער איד האט געטראפן וואסער און דער מצרי בלוט, און אזוי איז געווען יעדע מכה. און אויב עטס קוקטס גוט אין דעם בריוו פון רבי שמשון אוסטראפאליער זאגט ער די זעלבע, במה שהקדוש ברוך הוא מכה הוא מרפא את הגלות. ס'איז עפעס א מורא'דיגע זאך, ס'איז א דבר והיפוכו. ער נעמט, דער אייבערשטער האט אים געוויזן אן עץ וואס דאס איז ביטער, און האט עס אריינגעלייגט אין וואסער וואס איז ביטער, עס איז געווארן זיס. דאס איז די הפכים וואס דער אייבערשטער ווייזט אז ער פירט די וועלט. אבער ווען נישט וואלט מען געקענט מיינען אז עס איז געווען א בוים פון א צוקער, א צוקער בוים, איך ווייס נישט צו עס איז דא אפילו אזא מהות, עס האט זיך אנגעהויבן אויפצולאזן האט עס געמאכט אז דאס וואסער זאל זיין זיס. זאגט דער אייבערשטער ניין, דו נעם א ביטערן שטעקן און לייג אריין. און דאס איז דער ענין פון אלע מכות, דער מהרל איז דאס מסביר, רבי שמשון אוסטראפאליער איז דאס מסביר, דאס זעלבע דא אויכעט. ברוך מרדכי'ס משפחה האט גענומען דזשאו לעווין, א לינקע שטיוול וואס האט געוואלט אונטערברענגען די מלחמה פון מציל זיין קינדער, האט אים דער אייבישטער געוויזן, דער דזשאו לעווין גייט דיך אונטערברענגען, ברוך מרדכי מיט די משפחה, און דאס איז די גרויסקייט. ווען דער אייבערשטער שלאגט זיך. יא, ברוך השם, דער אייבערשטער האט געזען אונזער מסירות נפש. אמת, אונז נעמען נישט קיין סך קרעדיט, אונז זעמיר געווען בלינד, אונז האמיר באמת נישט געוואוסט אז אונז האנדלט מען מיט רוצחים. איך האב זיכער געוואוסט רבנים האבן א ווארט אויף די שקצים, איך האב זיכער געוואוסט טאמער צו רציחה וועט עס קיינמאל נישט צוקומען, דערווייל א נעכטיגן טאג.

עניוועי, דעיס איז געווען א שטיקל עמערדזשענסי צוגעלייגט אז דער עולם זאל שוין זעהן אז דער אייבישטער העלפט צו מיט א געוואלדיגע סייעתא דשמיא און קיינער זאל זיך נישט פארטשעפען מיטן אייבישטן. יעצט איז אויכעט דא דער משה טעראריסט א וואס א מסור האט אייביג געזאגט אז ברוך מרדכי'ס קינדער האבן נישט קיין געלט. קען זיין ער האט עס נאר געזאגט ווייל ער האט געוואלט מ'זאל זיך אפלאזן פון אים, און קען זיין זיי האבן טאקע נישט, ס'איז אלץ לופט געשעפט, ווייל לויט חשבון האט לעיזער קעסטנבוים אויך געגעבן אפאר הונדערט טויזענט דאלער צו דעם באפרייאונג, דעם ארעסט און באפרייאונג פון דעם גרויסן ברוך מרדכי. עניוועי, ער האט עס געגעבן ווייל זעט אויס ער האט געוואלט הארגענען שטארק האט ער געהאט א חשבון אז אזוי וועט אים דער אייבערשטער מוחל זיין ווייל ער האט דאך ארויסגענומען ברוך מרדכי'ן פון תפיסה, שטארק האט נישט געפעצלט מיט קינדער. ס'איז אנבעליוועבל. באט עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, אלעס האט צו טון מיט צייט. לכל זמן זאגט שלמה המלך. איך האלט אז יעצט דארף מען נעמען דאס געלט וואס איז איבערגעבליבן, וואס מ'האט געמאכט אן אפיעל פאר די פרוי וואס איז נעבעך אן עגונה, נעבעך, און מ'דארף געבן דאס געלט פאר אלן דערשאוויץ. אלן דערשאוויץ האט דאך געוואלט באפרייען ברוך מרדכי'ן, און ער האט אים באפרייט. למעשה האט ער פארלוירן זיינע לייסענס, און ער האט זיינע צרות. פארוואס? אויך וועגן דעם ווייל ער האט געוואלט טשעפען מיט די מלחמה קעגן די וואס זיי ווילן אז די קינדער זאלן זיין סעיף. מיינט נישט אז דער אייבערשטער האט אייביג ליידן, דער אייבערשטער נאר א מראה ח, אבער ווען ס'איז גובר דערליי העלפט שוין גארנישט, סאו איך האלט אז מ'דארף נעמען דעם ברוינשטיין, עיבי'ס עיבי בעיבי'ס פעטער, ער האט דאך דעם דער ר' האהאהאהאהער יקרא לבבבבבבעינים בז ו ה יהין צהרכם כמובהבהבז, און מ'דארף אים בעטן. אז ער זאל נעמען געלט פון די משפחה און לויפן שנעל צו אלן דערשאוויץ און צו עי-די-על און מאכן זיכער אז זיי גייען באפרייען יעצט דעם שמעון לעבאוויטש. ער האט אבער שוין נישט קיין לייסענס, מ'דארף נעמען אן אנדערן לויער, ווייל דערשאוויץ האט פארלוירן דערווייל זיין לייסענס, ווייל מ'זאגט ער האט געוואוינט מיט קליינע קינדער, מיט אנדער-עידזשד גערלס. ער שרייט ס'איז נישט אמת, ער גייט מיט די הויזן די גאנצע צייט, ער מיינט אז אונז ווייסט מען נישט אז פון צווישן די הויזן קען אויך ארויסקומען די ערווה, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, ער האט זיינע פראבלעמס יעצט, דו הערסט נישט פון אים, סאו שמעון נעקסט טיים דו ווילסט טון אזא א זאך זאלסטו מאכן זיכער אז דו האסט א לויער וואס וועט דיך בעקן, דאס האסטו געדארפט טון מיט פֿיר יאר צוריק. און נאכדעם דארף מען מאכן יעצט אין קאנטינענטל א גרויסן צאמקונפט, מען זאל געבן געלט, א מצוה, באפרייען א יונגערמאן, שמעון ער איז נאך דעם רעבנס, ר' אהרן'ס, ס אה בחור וואס ער גייט מיט אים יעדן טאג אין צום דאווענען, איך ווינדער מיך צו ער גייט אין די מקווה אויך מיט רבי אהרן, יא, ווייל טאמער יא איז מסתם נעמט רבי אהרן נישט אראפ די אויגן פון זיין ערווה, יענע מאל ווען ער איז געווארן רב האט יעדעס יונגעל יעדעס בחור'ל באטראכט אין די מקווה, פונקט אזוי ווי משה עפשטיין און ווי די אנדערע חזירים, באטראכט יעדן די ערווה, זיי זענען אלע געמאלעט, דארפסט נישט וואס צו קוקן דארט, שטייט אין חומש והנה מגמל עד עון, אבו, זיי זענען אלע געווען געמאלעט. נאכדעם האט מען אים געזאגט ר' אהרן ביסט דאך א וועלטס חזיר האט ער געזאגט טאקע און וואס זאל איך טוהן ס'הינגערט דאך מיך אבער צו קוקן האט מען אים געמאכט ער זאל זיך טובל'ן נעקסט כ'האף אז דער שמעון איז נישט זיין סעקס פריק חבר אז ער איז א לעבאוויטש האב איך שוין מורא אויף אלעם עניוועי אונז ווילן מיר ענדיגן אז אונז דאנקן מיר נאכאמאל דעם אייבערשטן פאר דעם וואס ער האט געפירט די מלחמה אז מען האלט ווי מען האלט און פאר דעם וואס ס'איז לא נחסר ממנו איש ס'איז קיינער נישט געשטארבן ברוך השם נישט צו דער אייבערשטער זאל העלפן זאל מיר זוכה זיין אין אונזער צייט טו ווייפ אוט פעדעפיליע, און נאר דעמאלטס וועט משיח קומען, א טאג פריער קומט ער נישט, האב איך שוין געזאגט פארוואס, קודם ווייל דער אייבערשטער גייט אונז נישט אויסלייזן אז אונז זינקט מיר איין אין די גרעסטע עבירות פון די תורה, מ'האט אונז וועגן דעם ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל, און נאכדעם שטייט אין רמב"ם אז משיח וועט זיין א ילוד אשה גיין אין חדר, שטעל דיר פאר ער גייט אין סאטמארער חדר און איינער שטופט אים אריין אין אחור און ער גייט נאכדעם זאגן ער וועט זיין משיח, ס'וועט זיין די דזשאוק אוו א לייף. מען ווארט זעקס טויזענט יאר אויף אים און קוק וואס מען האט אונז אנגעשיקט, עניוועי. וויאזוי איז ער טאקע אנגעקומען דא אויף אמעריקע דער שמעון לעבאוויטש? איז ער, ס'איז געווען א בייט שידוך מיט דעם נפתלי משה, דעם זינגער, דער וואס ער זינגט אזוי שיין, האט ער געמאכט א בייט שידוך, ס'איז א מחליף פרה בחמור וילדה, ממילא איז שמעון משה אנגעקומען דא צו אונז. פארשטייסט? ווייל דער אמת איז ער באלאנגט אין אסטראליע, אסטראליע האט זיך געגרינדעט. אלע פארברעכער פון ענגלאנד האט מען געטראגן, שטאטס אין תפיסה האט מען זיי געטראגן אויף אסטראליע, שפעטער האבן זיך אלע צוזאמגענומען און געזאגט וואס זאל מען דא זיצן ווי פארברעכער, לאמיר מאכן א רעגירונג, און ממילא איז עס געבליבן אזא אן ענגלישע קאמאנוועלט אזוי ווי יעצט. עס קען זיין אז דער שמעון איז נאכנישט קיין גדול, מיר דארפן באקוקן די שתי שערות, ווייל דארטן דער רב, דער בעק, משה בער בעק'ס ברודער, ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק שוין אן עק, ער איז דער וואס האט באקוקט די שתי שערות ביים מצה באקן, איז כל שכן נאך דא דארף מען באקוקן ווען מ'גייט א מענטש פאראורטיילן דארף מען באקוקן די שתי שערות, און מ'דארף נעמען חי לייפליין די וואס האט דארטן באקוקט אלע מיידלעך צו זענען בתולות, אז זי זאל באקוקן צו ער האט שתי שערות. א חאזערייקע וואס דא איז געשען מיט דעם אוסטראליע. איז למעשה נחמיה האט אויכעט ארויס גענומען זיין שעיר, ער האט געשיקט א זוהן זאל דארטן חתונה האבן, די ריכטיגע פלאץ, און מענטשן זאלן האבן נישט קיין דרך ארץ פאר סעקשועל אביוז, אבער גראדע ס'איז נישט אמת, ס'איז היינט געווארן דארט אזוי שטרענג, הלוואי עס זאל ביי אונז ווערן אזוי שטרענג, ווייל די גאווערמענט האט עס גענומען אין די הענט, זיי האבן געמאכט א רויעל קאמישן, סא בקיצור האט מען אהער געברענגט דא דעם שמעון און ער איז געווארן דא א רוצח, ס'איז ממש נישט צום גלייבן וויאזוי אונז לעבן מיר. אנבעליוועבל. און יעצט גיי איך זאגן א ספעקולעישאן. פאר דזשאו לעווין קומט זיך נישט קיין שכוח ווייל איך האב מורא אזוי ווי ער האט אריינגעלייגט פארן טאטן פונעם וויקטעם אין זיין קאר האט ער געהאט א ריקארדינג די גאנצע צייט האב איך מורא צו ער איז נישט אינוואלווד אין שטארק. שטארק האט אויך געהאט א ריקארדינג. כאטשיג. פיליקס האט געזאגט כ'האב נאר געוואלט שלאגן און ער איז געשטארבן, אבער זיי פרעגן וואס איז געווען דעמאלטס ביי אים, איבער א יאר צו איבער צוויי יאר איז געווען א באהאלטענע וואויס ריקארדער און ס'איז געווען צוגעטשעפעט צו די קאר, שטעל דיר פאר ס'איז געווען צוגעטשעפעט צו די קאר'ס בעטערי ס'זאל קיינמאל נישט אויסגיין, ווער ווייסט, כ'נעם אסאך דיסקלעימערס, באט ווי נעווער נאו וואסערא גענגסטערס אונז האמיר דא צוטוהן. איין זאך איז עס גוט ווייל דער עולם האט זיך אויסגעלערנט יו קענט טראסט עניבאדי, כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, מ'האט מיך אפגעקאלט, פון מאנסי אן ארגענעזעישאן זיי האבן געעפענט א תלמוד תורה ס'הייסט אמרי שפר מען לאזט יעדן אריין יעדן נישטא מער דאס מין זאגן זיי שכוח ר' נחום איז געהאלטן אין איין מעורר זיין ליטעל דיד יו נאו דעט דריי יאר צוריק ווען איר האט גערעדט פון דעם אז מען דארף עפענען א תלמוד תורה פאר יעדן האבן מיר אלע אנגעהויבן צו פלאנען ס'האט געדוירט יארן דאס פלאנען. טאמער ס'איז אמת, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, וועלן זיי זיין געבענטשט פון הימל און אלע רבי'שע מוסדות זאלן צושפארן זענען רוצחים. נאר איין זאך זאלט עטס אבאכט געבן, אויף קדושת ישראל, א מלמד טוט עפעס, אין די תפיסה. נישט געטס אים א טשענס. און דאס וואס זיי האבן מיר געזאגט אז זיי זוכן א מנהל פאר די תלמוד תורה, וויל איך ענק זאגן, ביי מיר ווען איך זאג איך זוך א דזשאב, ס'איז א דזשאוק. ס'איז סארקעסטיק, איך זוך נישט קיין דזשאב, און איך פארשטיי נישט וויאזוי מען פירט א תלמוד תורה, אין ארץ ישראל האט מען אויך יעצט געברענגט פון איין תלמוד תורה צו א צווייטע פון אן אנדערע שטאט, דאס איז א פאך, און טרייטס ענק נישט צו לערנען אויף די קינדער, ווייל די קינדער אים גייען א גאנג. גראדע אין ארץ ישראל יעצט אויך געווען אן אסיפה צווישן אלע רבנים, ס איין עסקן האט גערופן די רבנים און ער האט זיי געזאגט אונז צו מען ענק אדער האבן אין דר'ערד אדער וועט עטס מיטארבעטן נארמאל מ'טאר נישט אריינעמען ספרדיש און מ'טאר נישט דעם מ'טאר נישט יענע ווי מיינט עטס האט געלערנט דער אינגערמאן וואס ער געט נישט קיין גט ווי ווי פארוואס האט מען עהם געוואלט הארגענען פארוואס האט זיין ווייב מסכים געווען מ'זאל הארגענען ווייל זי איז אויך א ספרדישע פרעה שרייט צו משה רבינו מי השם אשר אשמע בקולו ווער איז דאס נאכדעם וואס ס'איז געקומען די מכות פון די צפרדעים האט ער געשריגן אך את המוות הזה, דעם טויט מוזן גיין פון דא. עס א ביטער עמך די חברה. עזרא הסופר האט זיי געבעטן קומטס ארויף אויף ארץ ישראל האבן זיי אים געזאגט ניין, פארוואס ווייל זיי האבן געהאט שיינע גוישע ווייבער אויפגעפיקט אין בבל און קינדער מיט אייניקלעך און דעי ווער ווער נאט ווילינג טו גיוו איט אפ האט זיי זיי האבן געוואלט קומען מיט די גויטעס האט עזרא סופר געזאגט נאו וועי און ער האט זיי געשאלטן די אלע וואס האבן נישט געוואלט קומען דעטס איט. עניוועי איך בין נישט קיין רעיסיסט איך דערצייל ענק נאר היסטערי איך בין נישט קיין מענטש וואס איך טוה דיסקרימינעיטן מענטשן יעצט כ'האב געוואלט נאך אביסל רעדן וועגן וואס דא גייט פאר איך געדענק צו כ'האב ענק געזאגט מ'האט מיר אמאל געאפערט א גאן מיט יארן צוריק כ'האב געזאגט אויפן האטליין אפאר וואכן צוריק און איך האב געזאגט ניין איך וואלט ענדערש געוואלט געשאסן ווערן ווי צו שיסן אן אנדערן כ'וואלט מיר קיינמאל נישט געקענט מוחל זיין ווען איך שיס חלילה איינעם. נו, סוף כל סוף ס'איז דאך נישט מיין מישן וואס איך שלאג מיך, איך שלאג דאך מיך פאר קינדער, סאו וועגן דעם זאל איך גיין שיסן מענטשן? איך האב עס נישט עקסעפטעד, סאו למעשה דער ליכטענשטיין איז שוין געווארן אויס גאן פיילער, האט מען געמוזט אנקומען צו דזשאו לעווין, איך הער אז דזשאו לעווין ארבעט אונטער א מעסק, מ'ווייסט נישט פונקטליך ווער ער איז, ער האט אמאל געזאגט אז ער איז א באבוב'ער תלמיד צו א באבוב'ער חסיד. יעצט איך וויל ענק עפעס זאגן, איך קען אביסל דעם סיסטעם פון די fbi, אביסל, נישט קיין סאך, אז דזשאו לעווין ארבעט מיט מיט זיי, איז דא ערענסטע פראבלעמען מיט אים, קיינער גייט נישט מיט זיי סתם אזוי מיטארבעטן, ווער ווייסט צו שטארקס רציחה איז נישט אינוואלווד אין דעם, ס'איז די זעלבע סיסטעם, מ'האט אים געלייגט אין די קאר אזא טעלעפאן וואס ס'כאפט אויף, מ'האט געלייגט פארן טאטן פונעם וויקטעם וואס ער האט איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן האט מען אויך געטון די זעלבע. סא עס איז אנבעליוועבל אז ער האט קאאפערעיטעד. דא גייט ארויסקומען א שטינק. איך האב באקומען אינסייד אינפארמעישאן פון איינעם, איך קען נישט זאגן פון וועם, זאגט ער יו עינט סיען נאטינג יעט, דאס איז נאר דער אנפאנג, זיי טארגעטן דא עטליכענע גרויסע קעפ, יעצט אהרן האט מורא געהאט אין שיעור ד' אריינצולייגן אביסל טעכניקע זאלן קריגן דזשאבס. ממילא זענען זיי געווארן רוצחים, ער איז אויכעט זעהט אויס א תלמיד פון שיעור ד', און געווארן אינגאנצען רוצחים. יעצט איך האלט אז ווען מען האט איינגעזעצט דעם שמעון ער האט א ברייטן ביבער היט, זיינס איז ברייטער ווי זלמן לייב'ס, איך האלט מען דארף עס ארום שניידן פאר מען זעצט אים איין, ווייל ער איז ממש א מורד במלכות, ער האט אזא ברייטן ביבער היט ווי זלמן לייב, און דעם רייכבערג האט מען דאך אויך שוין איינגעזעצט, ער האט געהאט קאנעקשענס מיט NYPD, פארשטייסט? סא בקיצור די קאנעקשאנס לאזן זיך אויס, די זיבן פעטע יארן גייען א גאנג. און איך האלט נאך א זאך, איך האלט אז מען דארף געבן דעם ברייטן ביבער היט, ווען ער גייט אין תפיסה דארף מען דאס געבן פאר קלאַר, קלאַר האט נישט אזא ברייטן ביבער היט. יעצט משה האט געטון א חכמה ער האט ארויף געלייגט דעם איד אויפן אינטערנעט ווייל אלע זיינע קאזינס גייען זיך דארטן טרעפן אין דזשעיל, און דארטן קען מען נישט אריין שיקן דעם איד. יעצט פאר זיין שווער שמעון שווער שניצלער וויל איך זאגן, דיין טאכטער איז פריי חתונה צו האבן צו וועמען זי וויל, זי דארף אפילו נישט קיין גט, זי האט געוואוינט מיט א רוצח, א דאתא דהוך האט זי קיינמאל נישט ווען חתונה געהאט, און שטעל דיר פאר וואס איז געשען, די גאנצע שייגעץ שטיק האט מען געמאכט אין די, לעבן מאנרא איז דא אזא שאפינג פלאץ ווי עס איז דא אלע אוטלעטס פון געוויסע קאמפעניס, דארטן האבן זיי גערעדט, ס'איז אלעס רעקארדעד, און מ'פרעגט שמעון'ען דו ביסט אינטערעסירט צו הרג'ענען א מענטש? זאגט ער זיין טאטע טוט אויך האבן הנאה, ס'טוט אים טוען זיין זון דעם טאטן אויך צרות, ס'איז אנבעליוועבל וואס די טרענסקריפט זאגט. סאו זיי זוכן דא יעצט גרויסע פיש, וועמען פונקטליך ווייסט מען אונז נאכנישט, נאר די אזיאטישע מארמאראשער וועגן הערן זיך אויף יעצט, כ'על ענק זאגן פון יעדע. שלעכטע זאך זעהט מען א גוטע זאך. ער האט גערעדט דארטן, ס'דא די אוטלעט לעבן מאנרא, ער האט פון דארטן אפגעקאלט דעם גאלדבערגער, דער גאלדבערגער קען נישט קיין היברו, דער לעווין קען נישט קיין אידיש, סאו שמעון האט איבערגעטייטשט פאר ביידע. שטעל דיר פאר א מציאות אז מ'האט נישט גערעדט קיין היברו די גאנצע צייט, איז דו זעסט וואס א קידוש השם ס'איז? מ'האט געפאלגט דעם רעבן זכרונו לברכה'ס דרכים. דער פלאץ הייסט וואודבערי קאמאן, אזוי הייסט עס. און יעצט האב איך א שאלה צו די אלע רבנים, אלע אַכט און דרײַסיק שקצים, מיט די אלע וואס זיי האבן נישט מוחה געווען אז זיי האבן מבזה געווען א מענטש ווי מיר פאר גארנישט. כ'האב ווען געוואלט פרעגן, איך האב אראפגעברענגט די יוגנט, גערעכט, מ'האט מיך געדארפט לייגן אין חרם, יעצט האטס א פראבלעם מיט דעם, וואר? כ'האב אראפגעברענגט די יוגנט, קוק ווי די יוגנט האלט. רוצחים פון די ערשטע קלאס, וועם מען וויל האט מען אראפגענומען פון וועג, און מיין האטליין האט זיי געמאכט אזוי, דו פארשטייסט? נאך פאר כ'האב געהאט א האטליין האט מען שוין געהארגעט ביי אונז מענטשן, און איך בין זיכער אז דער לעבאוויטש, דער שמעון לעבאוויטש האט נישט אויסגעהערט מיין האטליין, ווייל מען האט דאך מיך גע'אסר'ט, ווי קומט ער דאס צו הערן? חוץ פון דעם האב איך געהאלטן אין איין זאגן אויף זיין טאטן וואסער א חזר און א מנוול ער איז. איז במילא כ'האב ענק געזאגט רבנים איך געב ארויס דאס אלעס באשריבן און עטס גייטס ענק פילן זייער פארשעמט און ס'גייט בלייבן ביז משיח קומט אז אפילו משיח אליין עט בלייבן שטיין ווען ער עט אנקוקן מיין ביכל ער עט זיך צאמען קלאפן די הענט וויאזוי די דברי יואל האט אין אמעריקע געקענט צושטעלן אזאלעכע סכום. יעצט ער זאגט דער לעווין אז ער איז א באבובער, די שאלה איז וועלעכע באבובער, מען ווייסט נאכנישט וועלעכע, און ער האט געזאגט פארן טיימס, דער טיימס האט אים געאינטערוויוט געפרעגט פארוואס ביסטו געגאנגען געווארן אן אינפארמער פאר די עף בי איי, האט ער געזאגט איך בין א איד א שומר תורה ומצוות, און איך האב נישט געקענט צוקוקן מען זאל פארגיסן א איד'ס בלוט פאר גארנישט, אזוי זאגט ער, דערס מאר דען דעט טו איט, באט עניוועי. כ'האב געוואלט וויסן לעווין, ווי ביסטו געווען ווען נחום ראזענבערג'ס בלוט האט זיך געגאסן אויף דער ערד, און. דער טאטע פונעם וויקטים וואס זיין בלוט האט זיך געגאסן אויף דער ערד און יעדנס בלוט איז געווען אויף דער ערד, און וואס האסטו געטון? דו ביסט געגאנגען העלפן די לעבאוויטשעס פאר אפאר טאלער? דעמאלטס האט דיך נישט געבאדערט אז מען באגראבט נישט א וויקטים נאר מען באגראבט הונדערטער און טויזענטער וויקטימס און קינדער מיט אלעם? דער איז מאר דען דעט טו איט, ס'איז אקעי, ס'איז גארנישט, אזוי לאזט שלמה המלך אויס קהלות, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים ירא ואת מצוותיו. שמור כי זה כל האדם, האסט געמיינט עסט דיך שטעלן אויף די שמוציגע זייט פון די קאמיוניטי און דאס גייט דיר ארויסהעלפן ווייל די ביסט א מען אוו איוויל? דערווייל נאו וועי, איטס נאט גאנא העפן אלל דיס טינגס, דער אייבישטער שטעלט דאס אפ. א מענטש דארף נאר טון וויפיל ער קען, נאכדעם אז ער קומט צו א פוינט ווען ער קען נישט און ער האט נאך פארלוירן און ער האט נאך געכאפט אזאלכע שלעק די גאנצע צייט, זאגט דער אייבערשטער, ליסען, ער ארבעט פאר מיר, ער פירט א מלחמה פאר מיר און פאר די קינדער, און איך על ענק ווייזן ווער ס'פירט א מלחמה, ברוך מרדכי לעבאוויטש צו דער הייליגער באשעפער, זאליקא מיט משה טעראריסט אויך, גייטס מסר'ן צו דער הייליגער באשעפער. דאס איז דער סוף פסוק פון אלעם. יעצט איז אריינגעקומען מיר יעצט א ידיעה, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט, אז ס'איז דא ניינציג מיידלעך וואס די זאליקא'ס האבן נישט אנגענומען פון די עלטערע מיידלעך. ווי גייען די מיידלעך גיין? זיי גייען זיין סטריט גערל, פונקט אזוי ווי מען האט איינגעמסר'ט וואס דא איז פארגעגאנגען מיט די אלע גניבות און מיט די הריגות און די fbi איז אן טאפ אוו איט, וואן דעי גיי מיר צאמשטעלן אלע טאטעס וואס מען האט ארויסגעווארפן די קינדער און מען גייט גיין צו די fbi און זאגן ליסן דא נעמט נישט קיין ענדע, זיי זענען אינטערקאנעקטעד מיט די סקולינג דעפארטמענט און זיי טוען וואס זיי ווילן, ווארטס אין סי, ס'וועט קומען אויף דעם אויך די רייע, עטס זענטס נישט בעלי בתים אויף אונזערע קינדער, עטס קענטס נישט פירן די מוסדות?